ועתה ישראל מה הוי' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את הוי' אלוקיך ולאהבה אותו ולעובדו ולשמור כל מצוותיו פרשת עקב משה רבינו רעדט צו אידן ער שטייט אין די לעצטע טעג פון זיין לעבן ווי די תורה דערציילט אונז משנה תורה און משה רבינו רעדט צו אידן און ער זאגט זיי דברי תוכחה דברי מוסר בנוגע זייער הנהגה און דער דער פסוק די פרשה דאס איז זייער א חשובע פרשה א פרשה יסודית ביותר אין די הדרכה און די הוראות פון משה רבינו די שאלה איז וואס איז פונקט דא דער תוכן העניינים וואס איז דער מסר וואס איז די ווערטער וואס משה רבינו וויל זאגן מיט אט די ווערטער ועתה ישראל איצטער ישראל, יא, איצטער, דאס הייסט ער רעדט צו דעם דור שנכנסו לארץ, דעם ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום, אט אט דער דור וואס זיי זיינען געבליבן לעבן, יא, חיים כולכם היום גרייט צו אריינגיין אין ארץ ישראל, און ער זאגט זיי ווי אזוי מען דארף זיך צוגרייטן, און וואס בעט ער פון זיי? זאגט ער זיי יעצט ועתה ישראל, דער אידישער פאלק, מה הוי' אלקיך שואל מעמך, וואס איז וואס דער אייבישטער בעט ביי דיר, כי אם ליראה את הוי' אלקיך, דער אייבישטער בעט ביי דיר מער נישט ווי ליראה את השם אלקיך, מורא האבן פון דעם אייבערשטן, ווי ער גייט ווייטער נאך כמה וכמה עניינים. וואס דא פרעגט זיך די פשוטע שאלה ווי די גמרא פרעגט שוין די שאלה, גמרא אין ברכות וכו', די שאלה הידוע וואס די גמרא פרעגט, וואס קומט אויס דא פון דעם פסוק כאילו ער בעט נישט קיין גרויסע זאך, מה הוי' אלקיך שואל כאילו וואס בעט מען שוין ביי דיר, מען בעט ביי דיר מער נישט ווי ליראה את הוי' אלקיך, פרעגט אויף דעם די גמרא, אטו יראה מילתא זוטרתי איז צו דען יראה יראת שמים איז טאקע אזא קליינינקע זאך? הרי לכאורה יראת שמים דאס איז א שווערע עבודה, דאס דארף זיין יגעת ביראה ווי ס'שטייט די לשון אין די גמרא אין אן אנדערע ארט, יראה דארף זיין מיט יגיעה, יראה איז א זאך וואס מ'קען דאס באקומען דורך א יגיעה, און יגיעה גדולה ביותר, אוי לו לבשר שלא נתייגע ביראה, דאס הייסט אז ביי יראה מאנט מען דעם ענין היגיעה. און דא קומט צו גיין משה רבינו און זאגט כי אם ליראה, מען בעט ביי דיר מער נישט ווי יראת שמים, דאס איז די שאלה וואס די גמרא פרעגט, און אויף דעם ענטפערט די גמרא אין יא, לגבי משה מילתא זוטרתי, פאר משה רבינו איז דאס א קלייניגקייט, סתם מען רעדט לגבי משה רבינו רעדט ער דא, אבער ווען משה רבינו רעדט איז במילא לגבי משה מילתא זוטרתי, פאר אים איז דאס געווען א קלייניגקייט. און אלע פרעגן גלייך די שאלה, מ'שטעלט זיך אויף דעם, די אלע מפרשים, מהרשא, נאך כמה וכמה מפרשים, וואס מ'שטעלט זיך אויף די שאלה ידוע, דאס הייסט ער רעדט דאך דאך צו אידן, ער רעדט דאך נישט וועגן זיך אליין, משה רבינו ועתה ישראל, ער מאנט ביי אידן, איז ער רעדט צו עם צום פאלק, עם ישראל תורה על הרוב תדבר, איז ווייסט מען דאך אז יראה איז נישט קיין מילתא זוטרתא. און ווי קען מען זאגן אט אזא מין זאך? וואס איז דא די ענטפער פון די גמרא? דאס איז א שאלה ידוע וואס ס'רעדט זיך אין כמה וכמה ערטער. מ'וועט זאגן היינט כמה ביאורים אין תורת החסידות אויף אט דעם פסוק, פאראן א ביאור פון דעם הייליגן בעל שם טוב, פון דעם מזריטשער מגיד, פון דעם אלטן רעבן אין תניא, און נאך כמה וכמה ביאורים פון די. פון די תלמידי הבעל שם טוב וואס ברענגט זיך אויף דעם פסוק, מיר וועלן אנרירן עטליכע ביאורים וואס זיי זיינען אלע ביאורים חשובים יסודים און עיקרים וואס פון דעם קען מען נעמען יסודות אין עבודת השם, ווארום דער פסוק איז דאך א פסוק יסודי און עיקרי אין עבודת השם, דער ענין פון יראת שמים. און פון דעם וועט מען נעמען ממנו יסד וממנו פינה, פון דארטן וועט מען נעמען, קען מען נעמען פון דעם הדרכה ווי תורת החסידות, תורת הבעל שם טוב לערנט אונז אויס ווי אזוי א איד דארף דינען דעם אייבערשטן. אנהייבן כרגיל מיט א סיפור וואס מען דערציילט בנוגע דעם בעל שם טוב, א סיפור וואס חסידים דערציילן אז נאך די הסתלקות פון דעם הייליגן בעל שם טוב זיינען כמה וכמה פון די תלמידי הבעל שם טוב זיך געקומען צוגייען פארן אין מעזשיבוזש און זיך געטראפן צווישן זיך און פארבראכט, פארברענגט פאר משך זמן אויף איבערחזרן תורות, יעדער איינער האט געחזרט פון די תורות, פון די מאמרים, פון די דברי קודש וואס זיי האבן זוכה געווען הערן פון דעם הייליגן בעל שם טוב. דערציילט מען דעם סיפור אז באותו הלילה איז געווען א האבן זיך געחלומט דארט די אלע תלמידים וואס זיינען דארטן געווען דער בעל שם טוב הקדוש געקומען צו זיי אין חלום און ער האט זיי געזאגט ווי קומט דאס איר האט גע'חזר'ט מער נישט ווי מיין תורה און איר האט נישט דערציילט וועגן מיין יראת שמים דאס הייסט אז דער ענין פון יראת שמים דאס איז געווען א ענין עיקרי אין די חיים אין לעבן פון דעם הייליגן בעל שם טוב און ממילא פון דעם יע נעמט מען ארויס, פון דעם קען מען אסאך לערנען פון דעם יראת שמים פון דער בעל שם טוב, און ווי ס'איז ידוע אויכעט וואס דער אלטער רבי האט געזאגט, אז די יראת שמים איז געווען פון בעל שם טוב איז געווען אזוי גרויס, אז דאס איז געווען על דרך די יראה פון מלך המשיח, און ער האט געקענט אריינברענגען אריין, דער בעל שם טוב האט געקענט אריין אריינקארבן יראה, יראת השם, אפילו אין א אבן דומם, דאכט זיך אזוי די לשון. ווי מען דערציילט אויכעט די סיפורים הידועים אז ווען דער בעל שם טוב פלעגט ארויסגיין אין פעלד מיט די תלמידים אויף מקבל זיין דעם שבת, פלעגן די ציגן אין פעלד זיך אוועקשטעלן אויכעט, וואס האט געפועלט ביי זיי אויכעט א אימה ויראה מצד די קדושה פון דעם בעל שם טוב. על דרך זה דערציילט מען נאך א סיפור בנוגע די יראה פון דעם הייליגן בעל שם טוב, אז בשעת ער פלעגט דאווענען, און דאס האט דער רבי דערציילט אמאל גאר אין א מאמר חסידות, אז דער הייליגער בעל שם טוב בשעת ער פלעגט דאווענען, איז הגם אז ס'איז געווען צייטן וואס ביים דאווענען האט ער זיך געשטאנען ווי אבן דומם, דאס הייסט מצד די גודל היראה און פחד פארן אייבערשטן האט ער זיך נישט געשאקלט, איז ער געשטאנען ווי א אבן דומם ביים דאווענען, אבער די ציצית האבן זיך ביי אים געשאקלט. יא, און מ'האט געזאגט דאס הייסט אז די יראת שמים פון דעם בעל שם טוב האט דורכגענומען אפילו דעם לבוש חיצוני, די ציצית הגשמיים, זיי האבן זיך געשאקלט, ביי די צ ביי די ציצית איז געווען אזא תנועה פון שאקלניש, אזוי אזוי האט מען דערציילט ביי חסידים. וואס על כל פנים, נחזור לענינינו, בנוגע דעם ביאור אינעם פסוק איז פאראן כמה טייטשן, אנהייבנדיג טאקע פון א טייטש פון דעם הייליגן בעל שם טוב, זאגט ער אזוי, וואס איז דער פשט ועתה ישראל מה הוי' אלוקיך שואל מעמך, און די גמרא פרעגט אטו יראה מילתא זוטרתא, און די גמרא ענטפערט אז לגבי משה מילתא זוטרתא. זאגט דער בעל שם טוב, אז ס'איז דאך ידוע וואס די גמרא זאגט אין בבא קמא, בנוגע דעם פסוק את השם אלוקיך תירא, וואס דאס איז טאקע א פסוק אויכעט אין היינטיגע סדרה אין פרשת עקב, מצוות היראה, יראת השם, איז די גמרא דערציילט אז ס'איז געווען א תנא האט ער געהייסן שמעון העמסוני וואס ער פלעגט דורש זיין די אלע אתין ורקים שבתורה, די אלע ערטער וואס אין תורה איז פאראן די ווארט את אדער רק פלעגט ער שטענדיג דורש זיין די אלע ווערטער וואס מען לערנט ארויס אין תורה איז דא כמה פעמים וואס ס'שטייט די ווארט את איז ער פלעגט ער פון יעדער את האט ער ארויסגענומען א לימוד א ריבוי וואס מען לערנט פון דעם ארויס. בשעת ער איז געקומען צו די ווערטער את ה' אלוקיך תירא, פירש. ער האט נישט געקענט געפינען אין די ווארט את וואס קומט דאס מרבה זיין. יעדע את אין תורה קומט עפעס מרבה זיין, צוגעבן א נייע הוספה, נאך א דין, נאך א פרט, אבער את ה' אלוקיך תירא, מורא האבן פונעם אייבערשטן, איז דאך נאר פון דעם אייבערשטן אליין, מען קען דאך נישט מורא האבן פון עפעס אנדערש, נאר פון דעם אייבערשטן אליין, ווי כידוע אויך דער סיפור פון דעם הייליגן בעל שם טוב ווען ער איז געווען א קינד, און דער טאטע האט אים צוגערופן צום בעט פאר זיין פטירה וואס ער איז אוועק ווען ער איז געווען זייער יונג, דער הייליגער בעל שם טוב, דער דער טאטע פון בעל שם טוב איז, דאס הייסט דער בעל שם טוב איז געווען א קליין קינד בשעת דער טאטע איז אוועק, ווייסט מען דאך דעם סיפור הידוע, אז דער טאטע האט אים געזאגט זאלסט נישט מורא האבן פון קיין שום זאך נאר פון דעם אייבערשטן אליין, איז אויב אזוי פרעגט זיך די שאלה, וואס איז דא וואס איז דא דער את, וואס קומט דאס מרבה זיין, איז טאקע פירש עד שבא רבי עקיבא, און רבי עקיבא האט מרבה געווען את לרבות תלמידי חכמים, אז פון דעם את. האט ער מרבה געווען תלמידי חכמים. דאס הייסט בפשטות אז פון א תלמיד חכם דארף מען אויך, דאס הייסט אז אויך ביי א תלמיד חכם, ס'דארף זיין א ענין פון יראה, פון כבוד, א יראה פון דעם תלמיד חכם, את לרבות תלמידי חכמים. האט דער בעל שם טוב געטייטשט לכאורה פאר וואס, געפרעגט, לכאורה פארוואס האט זיך שמעון העמסוני נישט געכאפט אויף דעם? לכאורה, דאס איז א ענין אמיתי, פארוואס דווקא רבי עקיבא, ביי אים איז געווען דער ענין וואס ער האט דערהערט דעם את לרבות תלמידי חכמים? האט ער געענטפערט אז דער פשט איז גאר א טיפערע טייטש. ביי רבי עקיבא געפינען מיר אז בשעת די גמרא זאגט אז רבי עקיבא האט געזאגט אז פארדעם וואס ער איז געווען א תלמיד חכם איז דאך ידוע אז רבי עקיבא איז געווען די ערשטע פערציג יאר איז ער געווען א עם הארץ, יא, רועה צאן, ער איז געווען א עם הארץ, און עד כדי כך אז ער האט גאר פיינט געהאט די תלמידי חכמים. ווי די גמרא זאגט בלשונה אז רבי עקיבא האט געזאגט אז פאר דעם וואס ער האט גענומען לערנען תורה פלעגט ער זאגן אז אויב ער וועט געפינען א תלמיד חכם אנשכנו כחמור דאס הייסט אז ביי אים איז געווען דער ענין פון א תלמיד חכם א זלזול אין כבוד התלמידי חכמים און אזוי איז ער טאקע געווען א עם הארץ גמור בשעת אבער ער האט געזען די וואסער ווי ס'פאלט אויף דעם שטיין און אבנים שחקו מים דאס האט ביי אים מעורר געווען ער זאל גיין לערנען תורה איז דעמאלט איז ער געגאנגען צווישן תלמידי חכמים, געגאנגען אין חדר, געגאנגען לערנען, איז ביי אים נתעורר געווארן א כבוד צו תלמידי חכמים, א יראה צו תלמידי חכמים, און דורך דעם איז ער צוגעגאנגען, צוגעקומען, דערגרייכט צו די העכסטע מדריגות פון אהבת השם און יראת השם און לימוד התורה, ווי רבי עקיבא איז געווארן דער גרעסטער תנא. איז במילא רבי עקיבא זאגט פון זיין אייגענעם לעבן. את לרבות תלמידי חכמים טייטשט ער אז דורך דעם וואס אידן זענען האבן יראה, כבוד, יראה פון א תלמיד חכם, איז פון דעם יראה צום תלמיד חכם קומט מען צו צו יראת הוויה, דאס איז דער טייטש את לרבות תלמידי חכמים, אז דורך דעם וואס מען האט יראה פון דעם תלמיד חכם דערגרייכט מען צו יראת הוויה, וואו ווייס ער פון דעם? ביי זיך אליין האט ער געזען, כל זמן ער האט מזלזל געווען אין תלמידי חכמים, איז ער געווען א עם הארץ און ער איז געווען ווי ער איז געווען פארדעם וואס ער האט נישט געהאט די אהבת השם און יראת השם, און דורך דעם וואס ער האט אנגעהויבן באקומען יראה פון תלמידי חכמים איז ער צוגעקומען די העכסטע מדריגות אין תורה און עבודת השם און אהבת השם און יראת השם, איז במילא זאגט רבי עקיבא את לרבות תלמידי חכמים ווייל דורך די תלמידי חכמים דערגרייכט מען צו יראת השם, און ממילא זאגט ער די זעלבע זאך זאגט משה רבינו צו אידן. ועתה ישראל מה הוויה אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את הוויה אלוקיך יא דאס הייסט משה רבינו זאגט צו אידן אזוי וויבאלד אז ס'איז געווען ביי אידן יענעם דור דורו של משה איז דאך געווען יראה פון משה רבינו ווי דער פסוק אליין זאגט וייראו מגשת אליו א פסוק מפורש אין פרשת כי תשא אז ביי אידן איז געווען א יראה פון משה רבינו פרשת סוף פרשת כי תשא, איז געווען דער וייראו מגשת אליו, זיי האבן געהאט א יראת תלמידי חכמים, משה רבינו, במילא זאגט משה רבינו, וויבאלד ביי אייך איז פארהאן א יראה פון דעם תלמיד חכם, במילא וועט איר צוקומען צו יראת הוויה. און ממילא איז דאס וואס די גמרא זאגט, לגבי משה מילתא זוטרתא, וויבאלד ביי אייך איז פארהאן די יראה פון משה רבינו, לגבי משה, במילא מילתא זוטרתא, וועט ביי אייך זיין א מילתא זוטרתא צו צוקומען צו יראת הוויה, ווי מען זעט פון דעם לוי' פון דעם פון דעם מאמר פון רבי עקיבא. און דאס איז דער טייטש פון דעם בעל שם טוב, בשעת ס'איז דא א יראה פון דעם תלמיד חכם, א יראה פון דעם צדיק, א יראה פון משה רבינו, וואס יראה פון דעם צדיק איז דאס באמת יראת הוויה גאר, און דאס וואס מען האט מורא פון דעם צדיק איז דאס נישט מצד דעם בשר ודם, נאר דאס איז מצד דעם וואס דער צדיק האט אין זיך א אמת'ע יראת שמים, דער צדיק שטייט מיט א תנועת הביטול א יראה צו דעם אייבערשטן, און דאס איז מעורר ביי די וואס שטייען ארום דעם צדיק, אז זיי האבן די יראה פון דעם תלמיד חכם, איז דאס גאר יראת השם, איז דורך די יראה פון דעם תלמיד חכם דערגרייכט מען צו יראת השם, און דאס איז וואס ער זאגט, את לרבות תלמידי חכמים, דורך די יראה פון תלמיד חכם דערגרייכט מען טאקע צו יראת הוויה וואס דאס איז תורת הבעל שם טוב. דערנאך איז פאראן א תורה פון דעם מזריטשער מגיד, וואס ער טייטשט א געשמאקער טייטש אויף דעם ענין פון פון דעם מאמר חז"ל ועד פון דעם פסוק גאר ועתה ישראל מה הוויה אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה טייטש פון דעם מזריטשער מגיד, וואס ער טייטשט דעם פסוק גאר טייטשט ער אזוי. איינער פון די טייטשן על כל פנים זאגט ער אזוי אז ס'איז דא אין יראה איז פאראן צוויי סוגי יראה ברענגט אויף דעם א דוגמא ס'איז בפשטות ווען מ'רעדט ס'איז דא יראת העונש און ס'איז דא יראת הוויה או יראת החטא דאס הייסט ס'איז דא איינער וואס זיין יראה איז פון דעם עונש פון די עבירה און די אמת'ע יראה וואס מאנט זיך ביי אידן איז די יראת חטא יראת די יראה פון דעם עצם מרידה במלכות די עצם אפרייסן זיך פון דעם אייבערשטן און נישט די יראה פונעם עונש, ווי ס'ברענגט זיך אין זוהר, וואס ס'ברענגט זיך אין חסידות באריכות, אז א מענטש דארף האבן יראת השם, מורא האבן נישט פון זיך אליין, פון דעם עונשים, פונעם גן עדן און פונעם גיהנום, נאר די יראה דארף טאקע זיין פונעם אייבערשטן אליין. ברענגט ער אויף דעם א משל, ברענגט זיך צוויי משלים אין די ספרים. איין משל ברענגט זיך א פשוט'ער משל, געשמאקער משל, אז א טאטע זאגט דעם קינד אין ווינטער, זאגט ער אים, ער זאל אנטון בגדים וואס מאכן ווארים, און ער זאל אנטון גוטע שיך, ווארימע, כדי ער זאל חס ושלום נישט ווערן פארקילט און נישט ווערן קראנק. די קינד וויל נישט אנטון אט אט די שיך. דער קינד, אלס א קינד, ער וויל זיך מאכן גרינג, וויל ער זיך אנטון גרינגע שיך, ער וויל זיך אנטון זאכן וואס איז פאר אים גרינג, און נישט שווערע קליידער, שווערע בגדים. א גרויסן מאנטל, גרויסע ווארימע פוטער און די אלע זאכן, וואס דארף ער דאס האבן? אבער וואס? דער קינד האט מורא פון דעם טאטן, אז דער טאטע וועט ווערן ברוגז אויף אים, דער טאטע וועט אים געבן א עונש, איז במילא דער קינד טוט זיך אן וואס דער טאטע איז, איז דא פארהאן צוויי יראות, די יראה פון דעם קינד איז, ער האט מורא פון דעם טאטן, ער האט נישט מורא פון ווערן פארקילט, אבער די יראה פון דעם טאטן איז אז ער האט מורא אז דער קינד וועט ווערן פארקילט. ס'איז צוויי באזונדערע יראות. על דרך זה ברענגט זיך אין א צווייטן ארט, עכפ על דרך זה דער משל איז בדומה אבער א צווייטן משל, אז א קינד איז געגאנגען שפילן, און ס'איז ביי אים אריינגעגאנגען א שטיקל העלצעלע, א שטיקל קויץ, א שטעכעדיגע העלצעלע איז אריינגעגאנגען אין פוס, און ס'ווערט אנגעשוואלן, און ס'קען ווערן פון דעם א גאנצע, רחמנא ליצלן, א גאנצע זיהום, א גאנצע זאך ווערן, יא, די בלוט קען ווערן קאליע מיט די אלע זאכן, איז ביים טאטן פארהאן א מורא'דיגער פחד אז ס'וועט אים שאטן חס ושלום אז פון דעם וואס איז אריינגעגאנגען די שטיקעלע העלצעלע וועט ווערן שמוציג און פון דעם קען ווערן א גאנצע אינפעקציע, וואס טוט דער טאטע? איז דער טאטע נעמט א שטיקל מעסער און ער שניידט ארום כדי צו קענען ארויסנעמען די העלצעלע וואס איז אריינגעגאנגען זייער טיף, און דער קינד שרייט. ער שרייט פארוואס? ווייל ס'טוט אים וויי. טוט אים וויי דאס וואס די טאטע טוט. אבער עס איז צוויי באזונדערע פחדים. דער פחד פון טאטן איז אז חס ושלום וועט ווערן א אינפעקציע וואס דעמאלט וועט ווערן רחמנא ליצלן א סכנה פארן קינד. ביים קינד איז וואס איז זיין פחד פון דעם פון דעם עצם ווייטיק, ס'ווייטיקט אים, שרייט ער. און דאס איז וואס דער פסוק זאגט, ועתה ישראל מה הוי' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה, טייטשט דער מזריטשער מגיד אז דער אייבישטער זאגט צו א אידן, ועתה ישראל מה הוי' אלקיך שואל מעמך, וואס איז וואס דער אייבישטער בעט זיך ביי דיר, כי אם ליראה את הוי' אלקיך, אז דיין יראה זאל זיין דעם אייבישטנ'ס יראה, נישט דיין אייגענע יראה. דאס הייסט כאילו ווי דער טאטע זאגט צום קינד, זאלסט נישט מורא האבן פון דעם וואס דער טאטע וועט שרייען אויף דיר, אדער זאלסט נישט מורא האבן פון דעם וואס מען שניידט דיר דעם דעם פלאץ כדי צו קענען ארויסנעמען דעם דעם האלץ, דער פחד, דער פחד איז א פחד חיצוני, דיין פחד דארף זיין די פנימיות'דיגע פחד, פון דעם עצם פחד ווי דער טאטע האט עס, דער טאטע זעט דאך אז רחמנא חס ושלום קען מען דאך ווערן פון נישט געזונט פון דעם. און דער פחד דארף זיין ביי דיר. וואס מיינט עס אין דעם נמשל בנוגע יראת השם, אז דער משה רבינו זאגט צו אידן, ועתה ישראל, נאך פערציג יאר וואס מ'האט געלערנט מיט אייך און אריינגעגעבן אין אייך יראת השם, איז געקומען די צייט אז ביי אייך די יראה זאל נישט זיין קיין יראה חיצונית, יראת העונש, נאר יראה פון דעם וואס איר קענט באקומען עונשים פון דעם וואס מ'טוט נישט וואס דער אייבישטער וויל. נאר די יראה זאל זיין ליראה את הויה אלוקיך, זאל זיין יראת שמים מורא'ן טאקע פון דעם אייבערשטן. וואס אט אט דא פרעגט זיך די שאלה וואס די גמרא פרעגט, אטו יראה מילתא זוטרתי, לכאורה, מען רעדט וועגן אזא יראה, דאס הייסט אז ס'איז נישט קיין יראת עונש, נאר מען מאנט ביי אידן ביי אים זאל זיין יראת חטא, די עצם חטא, די עצם אפרייסן זיך פון דעם אייבערשטן, דאס זאל זיי באדערן, דאס זאל זיי ווייטיגן, אדער יראת ה מלך, יראת הרוממות, יא, אז דאס וואס דער אייבישטער איהו רב, איהו שליט וגדול די גדלות השם, דאס זאל מעורר זיין ביראה, אז מען רעדט וועגן א העכערע טיפערע יראה, פרעגט זיך די שאלה, מילתא זוטרתיה, ווי קען מען מאנען ביי אידן? ענטפערט מען, אין לגבי מי ש מילתא זוטרתיה. וואס איז טאקע דער תירוץ דא לפי דעם ביאור, וואס איז טאקע דער פשט לגבי מי ש מילתא זוטרתיה? איז דא דארף מען אנקומען צו דעם ביאור פון דעם אלטן רעבן אין ספר התניא אין פרק מ ב ברענגט דער אלטער רבי די גאנצע גמרא דער אלטער רבי אין פרק מ א אנהייבנדיג פון פרק מ א דאס איז א פרק יסודי כידוע דער אלטער רבי הייבט אן ראשית העבודה ועיקרה ושרשה אז א מענטש דארף האבן יראת שמים דער אלטער רבי איז מבאר דארטן יעדער איד ווער זאל נאר נישט זיין, האט אין זיך בטבע אט דעם ענין וואס א איד וויל נישט זיין קיין מורד במלכות, נאר וואס מען דארף דעם ענין מגלה זיין, מעורר זיין, דורך דעם וואס מען טראכט זיך אריין, להיות לזכרון, יא, ווי דער אלטער רבי איז מבאר, אז דער אייבישטער איז דער מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, און ער איז במלכות כמלכות כל העלמין, מסובב כל העלמין, ממלא כל העלמין, ומייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל ועליו בפרט ווי דער אייבישטער איז א מלך אויף יעדער אידן און דער אייבישטער זוכט יעדער אידן און דער אייבישטער לייגט אוועק זיין גאנצע מלוכה בשבילי נברא העולם אז די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן פאר איין און איינציגן אידן אז ער זאל דינען דעם אייבערשטן איז דורך די התבוננות אין דעם איז ער מקבל אויף זיך עול מלכות שמים און בשעת ער טראכט זיך אריין אז הנה הוויה ניצב עליו אז דער אייבישטער שטייט אין בכל מקום ומקום אוואו מען גייט און וואו מען שטייט איז דער אייבישטער געפינט זיך דארטן, דער עין רואה ואוזן שומעת, אט דאס רופט ארויס ביי א אידן א יראת שמים אין יעדע תנועה אין יעדע מחשבה דיבור ומעשה. פרק מ א פון תניא קומט צו גיין דער אלטער רבי אין פרק מ ב און אלטער רבי זאגט ווייטער אז נאר נאך דעם גאנצן אריכות הביאור וואס ער רעדט אין פרק מ א וועט מען פארשטיין אט אט די גמרא. וואס ער פרעגט די זעלבע שאלה לכאורה משה רבינו זאגט וואס זאגט די גמרא לגבי משה מילתא זוטרתא וואס איז דא דער ביאור לגבי משה מילתא זוטרתא איז מסביר דער אלטער רבי אז בכל נפש מבית ישראל ביי יעדער אידישע הארץ ביי יעדער אידישע נשמה איז פאראן בנפשו פנימה איז פאראן ביי יעדער אידן א ניצוץ פון משה רבינו וואס משה רבינו ווערט אנגערופן רועה רעיא מהימנא, די גאנצע זוהר און פאראן גאנצע שטיקער זוהר וואס רופן זיך אן רעיא מהימנא, וואס משה רבינו רופט זיך אן אין זוהר רעיא מהימנא דאס הייסט א רועה נאמן של ישראל, וואס דער אלטער רבי טייטשט דער ענין פון א רועה נאמן, אזוי ווי א פאסטוך וואס ער גיט צו עסן זיין צאן, איז רעיא מהימנא, משה רבינו איז א פאסטעך וואס ער גיבט צו מזון, מזון פנימי צו אידן, וואס דאס איז דער ענין הדעת. משה רבינו זיין נשמה איז די בחינה פון דעת. דאס איז די מדריגות של משה רבינו, על פי קבלה, על פי פנימית הענינים, משה רבינו איז דעת. נישט סתם דעת, נאר דעת עליון. ביי משה רבינו האט געלייכט און געשיינט אין זיין נשמה די בחינה פון דעת עליון דאצילות, די העכסטע מדריגה פון דעת אין אלוקות איז געווען ביי משה רבינו. און יעדער איד האט אין זיך א חלק א ניצוץ א חלק פון משה רבינו בנפשו פנימה וואס דאס איז די בחינת הדעת וואס איז פארהאן ביי יעדער אידן און דאס איז וואס די גמרא זאגט פרעגסט אטו מילתא זוטרתא זאגט די גמרא אין לגבי משה מילתא זוטרתא אט דער ענין פון יראה וואס מיר רעדן דא אט די יראה וואס דאס איז ראשית העבודה ועיקרה ושורשה, די יראה פון קבלת עול מלכות שמים, דאס איז א יראה וואס איז מילתא זוטרתא, דאס איז א זאך וואס יעדער איד בכח פון דעת פון משה רבינו קען צו דעם דערגרייכן. ווארום משה רבינו ביי אים איז דאס א מילתא זוטרתא. וואס איז די הסברה אז לגבי משה איז דאס א מילתא זוטרתא? ווי ס'מבואר אין די המשך הפרקים, אז אין די מדריגות פון יראה איז פאראן כמה וכמה דרגות, ס'איז דא א דרגה פון, בכללות איז דאס צוטיילט אויף צוויי, ס'איז דא א דרגה וואס רופט זיך אן יראה תתאה, און ס'איז פארהאן א דרגה וואס רופט זיך אן יראה עילאה. און דאס רעדט מען נישט וועגן יראת העונש, יראת העונש האט נישט קיין שייכות דא, דא רעדט מען וועגן יראת הוי', יראת אלוקות, יראת אלוקים, מורא האבן פון דעם אייבערשטן. אבער אין מורא האבן פון דעם אייבערשטן אליין איז דא צוויי מדריגות וואס דאס איז מן הקצה אל הקצה. די ערשטע נידעריגסטע מדריגה וואס דאס איז דער יסוד ווי די אלטער רבי רופט עס ראשית העבודה ועיקרה ושורשה איז ווי מיר האבן גערעדט פריער די יראה מצד דעם וואס דער אייבישטער איז דער מלך בשעת א איד איז זיך מתבונן אין די מלכות פונעם אייבערשטן דער אייבישטער איז מלך מלכי המלכים און איך בין א עבד פון דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער האט מיר אויסגעקליבן צו, יע ווי דער פסוק זאגט, אנכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, און ווי רש י זאגט, על מנת כן הוצאתיך שתהיו משועבדים לי, אידן האט דער אייבערשטער ארויסגענומען פון מצרים כדי אידן זאלן זיין משועבד צום אייבערשטן, דער ענין פון קבלת עול מלכות שמים. און מצד דער תנועה פון קבלת עול מלכות שמים איז דאס איז דער ראשית העבודה ועיקרה ושרשה יראה תתאה. פאראן אבער א העכערע, טיפערע יראה וואס דאס איז יראת הרוממות, יראת בושת. וואס דאס איז שוין דורך דעם וואס מען דערהערט די הפלאה, די גדלות, די רוממות, דאס איז נישט נאר פון דעם עצם ענין וואס איז א מלך, דא דארף מען שוין וויסן אסאך און דערהערן פיל, דערגרייכן צו הייכע מדריגות אין דעת עליון, פארשטיין די העכערקייט פון געטליכקייט, און דורך דעם דערגרייכט מען צו א יראת בושת, יראת בושת דאס איז נישט יראת המלך, דאס איז שוין א יראה על דרך דוגמא וואס עס ברענגט זיך אמאל אין חסידות לגבי א צדיק גדול, מען שטייט אין פראנט פון א גרויסן צדיק, יא, און א גרויסן רבין, איז דאס נישט קיין יראת המלך, דאס איז א יראה פון די בושה וואס מען שטייט לגבי א אדם גדול ונפלא ביותר פאלט אויף אים א אימה ויראה דאס איז די יראה דאס איז א העכערע סוג יראה איז משה רבינו זיין מדריגה איז דאך געווען יראה עילאה איז דערפאר בלגבי משה איז יראה תתאה די יראה פון קבלת עול מלכות שמים רופט זיך אן מילתא זוטרתא און וויבאלד ביי יעדער אידן איז דאך דא בנפשו א חלק פון משה רבינו איז במילא זאגט משה רבינו צו אידן מילתא זוטרתא, מצד דעם ענין הדעת, מצד דעם ענין פון יראה דעת, התקשרות, משה רבינו האט אריינגעגעבן אין יעדן אידן דעם כח הדעת, במילא האט א איד האט ער דעם אפשריות אז דורכדעם וואס ער זאך מתבונן און ער טראכט זיך אריין אין גדלות השם און זיך מתבונן אין געטליכקייט, איז זיין התבוננות וועט ארויסרופן ביי אים על כל פנים אט די יראה, די יראה תתאה, אט די יראה פון עומד לפני המלך. און דערפאר געפינט מען טאקע אין שלחן ערוך, דער אלטער רבי איז ממשיך אין תניא, וואס דארט שטייט אין די ערשטע הלכות פון שלחן ערוך, דער שויתי השם לנגדי תמיד, אז א איד שטייט אויף אינדערפרי דארף ער זיך גלייך אריינטראכטן אז מלך מלכי המלכים איז ניצב עליו, און דאס רופט ביי אים ארויס אט א דער יראה פון קבלת עול מלכות שמים, און מיט דעם הייבט אן א איד דער טאג און פון דעם ציט זיך דאס אויפן כל היום כולו. אט דאס איז די דאס איז דער פשט אין דעם פסוק און אין דעם מאמר חזל, לפי דעם ביאור פון דעם מזריטשער מגיד און. מיט דעם מיט דעם הסברה פון דעם אלטן רבין אין תניא און דא קומט צו נאך א נקודה נאך א ביאור וואס נאך א נקודה א ברענגען פון דעם פון דעם פון דעם הייליגן בארדיטשעווער דורכת וואס ער זאגט ער ברענגט א מאמר חזל ס'דא א מדרש ועתה ישראל זאגט דער מדרש אין ועתה אלא לשון תשובה אז ועתה איז גאר א לשון פון תשובה, ברענגט אויף דעם פסוק, די גמרא מדרש ברענגט אויף דעם פסוק וואס איז דער מקור פארוואס ועתה איז תשובה. יעע, שטייט ביי דער אדם הראשון, יעע, דארט אין דער לשון אויך ועתה, אין ועתה אלא לשון תשובה. ברענגט זיך אין חסידות אין מאמרי חסידות חב"ד אויך דער דער מדרש מיט כמה וכמה ביאורים. אבער דער בארדיטשובער זאגט א געשמאקע ווארט, זאגט ער, וואס איז דער פשט ועתה ישראל מה הוי' אלקיך שואל מעמך? וואס איז דאס אין ועתה אלא לשון תשובה? זאגט ער אז תשובה איז ועתה. וואס איז דאס דער אמת'ער ענין פון תשובה? אז א מענטש דארף לעבן מיטן יעצט. דאס הייסט ועתה. אז היינט שטעלסט זיך אוועק, הייבסט אן א טאג, ס'איז נישטא קיין נעכטן, אייערנעכטן. א מענטש הייבט אן, קומט צו אים דער יצר הרע, הייבט אן זאגן, וואס האסטו געטון נעכטן ביינאכט? מי אני ומה אני, און ער הייבט אן דערציילען כל מיני דערמאנט אים כל מיני זכרונות. פון זיינע חטאות נעורים וכו', איז דאס ברענגט ביי מענטשן אז זאל אריינפאלן אין א ייאוש. זאגט דער בארדיטשובער, דער פסוק זאגט משה רבינו זאגט צו אידן ועתה ישראל, אין ועתה אלא לשון תשובה, ווייסטע וואס איז תשובה? תשובה איז ועתה, יעצט! די מינוט! נישטא קיין פריער נישטא קיין שפעטער, מאך נישט קיין חשבונות, מאך נישט קיין מאך קיין סדרים, מאך נישט קיין פילאסאפיעס, דער מינוט גיב זיך איבער צום אייבערשטן, אט דאס איז דער ענין התשובה. ער זאגט אז דער היפך מזה איז וואס שטייט אין די פריערדיגע סדרה. אין די פריערדיגע סדרה, מועד חנון, האט אט דעם שטיקל סדרה וואס מען האט געליינט אין תשעה באב. ווי הייבט זיך אן די קריאה פון תשעה באב אין מועד חנון? כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. וואס איז דער גרעסטער חורבן? דער גרעסטער חורבן איז כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם. נושנתם איז דער פונקט פארקערט ווי ועתה. נושנתם. ער איז געווארן פאראלטעוועט, ער איז געווארן א נושנתם, פארשלאפן, ישן, א אלטע זאך. יא, דאס הייסט אז דער מענטש מאכט ער עס איז דארף אנפירן א גאנצע, יעדער זאך איז ביי אים א חשבון וואס איז געווען און וויאזוי ער פריער און כל מיני זאכן וואס ער נעמט מיט זיך פון דעם עבר, דאס איז נושנתם און פון דעם ווערט א חורבן. וואס איז א איד ועתה, א פרישקייט, היינט, איצטער, שטעל זיך אוועק מיטן גאנצן חיות, און אין ועתה אלא לשון תשובה, און דעמאלט גייט מען ארויס פון דעם גלות, ווי ס'איז מסביר דער בארדיטשובער אז דאס איז דער פשט וואס די גמרא זאגט היום, אז בשעת ר' יהושע בן לוי האט געפרעגט משיח ווען קומסטו, האט ער אים געענטפערט היום. וואס היום מיינט די זעלבע נקודה, היום, ווילסט ברענגען משיח, לעב היום, אז א איד דארף זיך צוגעוואינען לעבן דעם היום, דעם כל יום כחדשים ממש, היינט איז די טאג, און דעמאלט גייט מען ארויס פון דעם גלות פנימית, און מען גיט זיך איבער צום אייבערשטן, ועתה ישראל מה הוי' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את הוי' אלקיך, אז דאס איז די יראה, די יראת שמים, און דער יראת שמים דאס איז די ראשית העבודה ועיקרה ושרשה, וואס דורך דעם ווערט א איד, דינט דעם אייבערשטן אויף כל היום כולו, און במילא זאל דער אייבערשטער העלפן אז דורך דעם וואס מ'איז מקיים אט אט דעם ועתה ישראל, וואס דער ועתה גייט עכט אויפן זמן הזה, וואס דאס גייט אויף די עבודה וואס א איד דארף דינען דעם אייבערשטן, איז דורך דעם וועט מען צוקומען צו דעם וואס שטייט לעתיד לבוא, וואס ס'רעדט זיך אין די פסוקים פון די פרשה, יא כל מיני פסוקים פון נחמה, פסוקים פון ברכה, יא וואס דאס איז די פסוקים פון היינטיגע סדרה וואס די תורה זאגט, יא די אלע די אלע ברכות בנוגע שבחם של ארץ ישראל, און די אלע פסוקים וואס שטייט ווייטער אין די פרשה והיה אם שמוע ביז דעם למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע לאבותיכם, אז מען זאל צוקומען צו גאולה האמיתית והשלימה, און דעמאלט וועט זיין די אמת'ע יראה, עס ברענגט זיך אין חסידות אז ווען משיח וועט קומען, אט דעמאלט וועט נתגלה ווערן די אמת'ע יראה, די יראה עילאה, אט אט די יראה גדולה וואס משיח וועט מגלה זיין, וואס דערפאר שטייט לבוא בנקרות הצורים בסעיפי הסלעים, מפני פחד הוי', וואס שטייט אויף לעתיד לבוא, ווי חסידות טייטשט אויס, דאס גייט אויף די אמת'ע יראה און ביטול וואס אידן וועלן דערהערן, שטייענדיג אין ביי לעתיד לבא ווען ס'וועט זיין די התגלות פון מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו און ס'וועט זיין דער מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים.